זאגט די משנה בכל כותבין, מיט אלעס שרייבט מען א גט, בדיו, מיט טינט, בסם, די גמרא וועט מפרש זיין סיקרא דאס זאל זיין רויטע טינט, ובקומוס, ובקנקנתום, ובכל דבר שהוא של קיימא, מיט יעדע זאך וואס מען שרייבט מיט דעם איז א דבר של קיימא, עס וועט בלייבן, קען מען שרייבן דעם גט. אין כותבין, מען קען ניט שרייבן דעם גט מיט דעם, לא במשקין, נישט מיט משקין, ולא במי פירות, ולא בכל דבר שאינו מתקיים. וואס איז דער חילוק פון משקין ביז מי פירות? משקין קען זיין אזוי ווי מיט שמן, יין, מי פירות רופט זיך נישט אן קיין משקין, מי פירות רופט זיך רופט זיך אן די גמרא לגבי ברכה אז דאס איז זיעה בעלמא, זיעה בעלמא זעט דיך וואס די ברכה זעט ער דיך, אויב מען מאכט א שהכל און מאכט נאך דזשוס פון א פרוכט וואס די פרוכט איז א עץ. על הכל כותבין אויף אלע זאכן, ביז יעצט האבן מיר גערעדט מיט וועלכע טינט מען שרייבט, יעצט זאגן מיר על הכל כותבין אויף אלעס קען מען שרייבן. על העלה של זית, אויף אַ בלעטל פֿון אַ זית. וואָס כאַפּט ער פּונקט אָן אַ בלעטל פֿון זית? ווײַל בלעטלעך פֿון אַנדערע ביימער, זעט אויס, איז אַ דבר שאינו מתקיים, נאָר עלה של זית, אויף דעם אָ, וואָס מע שרײַבט, האַלט זיך. ועל הקרן של פּרה, און אויף דעם האָרן פון א קו, ונותן לה את הפרה, ער גיט איר אוועק די פרה, ווייל אויב איך וועל אפשניידן דעם הארן און אוועקגעבן איז דאך דאס מחוסר קציצה, אין תורה שטייט וכתב ונתן, אז ס'זאל גארנישט נישט פעלן נאך די כתיבה קען מען געבן, אבער דא פעלט דאך כתיבה קציצה נתינה, דא רעדט מען, האט געשריבן, ווען ס'איז אויף דער פרה, מען רעדט דאך על הקרן של פרה ונותן לה את הפרה, ס'איז געווען מחובר, די זעלבע זאך די זעלבע זאך על יד של עבד ונותן לה את העבד. איז אן עלה של זית איז אויך אזוי? רבי יוסי הגלילי אומר, רבי יוסי הגלילי זאגט, אין כותבין, מען טאר ניט שרייבן קיין גט, לא על דבר שיש בו רוח חיים. און דעריבער קען מען ניט שרייבן נישט אויף קרן של פרה ניט אויף יד של עבד, ולא על האוכלין, די אויף עלה של זית קען מען אויכעט ניט שרייבן, דאס הייסט דאך אוכלין, זיין טעם איז ווייל אין דער תורה שטייט וכתב לה ספר כריתות, א ספר מיינט מען פארמענט, אין פארמעט איז דאך עי נישט, יעצט האט עס נישט קיין רוח חיים און ס'איז דאך נישט קיין אוכל, און די רבנן וואס זיי קריגן אויף אים וואס זענען מכשיר אויף דעם, זיי זאגן אז דאס ווארט ספר איז די טייטש וכתב לה ער זאל שרייבן ספר דעם סיפור כריתות, ער זאל שרייבן א לשון וואס די לשון טוט איר כורת זיין פון אים. על עלה של זית זאגט דער רש י תלושה ווען איך שרייב אויף די עלה דארף עס זיין אפגעריסן ווייל אויב וועט ער שפעטער אפשניידן איז דאך דא די חסרון אויכעט ווייל עס איז מחוסר קציצה שטייט וכתב ונתן אז נאך די כתיבה זאל מען גלייך קענען עס אוועקגעבן ונותן לה את הפרה ובגמרא מפרש טעמא די גמרא איז מפרש אויב ער וועט אפשניידן דעם קרן און אוועקגעבן, איז דא די חסרון פון מחוסר קציצה, ער מוז איר אוועקגעבן די גאנצע פרה. ברוך השם, מסכת גיטין, דף יט, עמוד א', די גמרא נאך די משנה. דיו, וואס איז דאס דיו? דאס ווערט אנגערופן דיותא, סם ווערט אנגערופן סמא, אין גמרא אראמיש איז אסאך ווערטער מען זעצט צו א אלף ביי דער ענדע. סיקרא, וואס איז דאס סיקרא? אמר רבה בר בר חנה סקרתא שמה, נו דאס ווייסן מיר דאך אז דאס איז א רויטע פארב אזעלכע. קומוס קומא, רש י זאגט דאס איז שרף אילן, ס'איז אזא מין פליסיגקייט וואס רינט פון א בוים וואס איז גוט איז א דבר המתקיים. קנקנתום, אמר רבה בר בר חנה, האט רבה בר בר חנה געזאגט, חרתא דאושכפי, דאס איז אזא מין סארט פעינט וואס די שוסטער טוען דאס ניצן, אבער תוספות לערנט אז דאס איז קנקנתום זאגט תוספות איז קרקע ירוקה גרינע ערד שקורין וויטריאל בלעז ובערוך לא אזוי וויטריאל וויטריאל וויטריאל דאס איז אז דאס בלייבט איבער א צייכן אין דער משנה האמער געלערנט ובכל דבר שמתקיים לאתויי מאי, וועלכע זאך גייט ער מרבה זיין? הא דתנא רב חייא, דאס וואס רב חייא האט געלערנט אין דער ברייתא, כתבו במי טריא, איז דא אין רש"י צוויי טייטשן, איין טייטש אין רש"י איז מי גשמים, רעגן וואסער וועלכע זאגן ס'האט אריינגערעגנט אין שטוב, דאס באקומט עפעס א קאלער און מען קען מיט דעם שרייבן. נאך א פשט איז דא אין רש"י אז מען האט געווייקט אין דעם די עפצים. איז די רש"י דארף מען פארשטיין, יעדע טינט מיינט מען דאך פון עפצים, און דיו שטייט דאך בפירוש אין דער משנה, פארענטפערן אלע די רש"י אז טינט דארף מען קאכן מיט עפצים, און רש"י זאגט אז ס'איז נישט געקאכט נאר ששורין, מ'האט נאר געווייקט, אנדערע זאגן אפילו מ'האט געקאכט מיט עפצים, נאר אויב מען טוט נישט אריין אין דעם דעם שרף, אז מען טוט נישט צו צו דעם אנדערע זאכן, דעמאלט ווערט עס אנגערופן קנקנתום, דיו דארף זיין ס'זאל זיין עפצים צוזאמען מיט דעם שרף. תני רב חייא, האט רב חייא געלערנט, כתבו, מען האט געשריבן דעם גט באבר מיט בליי, בשחור מיט קוילן, ובשיחור שיחור זאגט די רש"י איז חרתא דאושכפי, די זעלבע זאך וואס איז פריער געשטאנען קנקנתום און מיר האבן געזאגט ס'איז חרתא דאושכפי, איז תוספות פרעגט טאקע אויף רש"י אז מיר זעען די אלע זאכן וואס די ברייתא איז מוסיף די זאכן ווערן נישט דערמאנט אין דער משנה כשר איז דער גט כשר. איתמר מיר האבן געלערנט דער דין איז שבת אז מען שרייבט צוויי אותיות איז מען חייב מוחק מען מעקט אויס על מנת לכתוב שתי אותיות איז מען אויך חייב דאס איז די שיעור ביי שבת ווארום סתם אזוי מוחק איז מקלקל נאר מוחק על מנת לכתוב שתי אותיות איז חייב. האבן מיר געלערנט, ס'איז געווען אנגעשריבן צוויי אותיות מיט סיקרא, המעביר דיו על גבי סיקרא בשבת, איז ער געגאנגען אויף די צוויי אותיות וואס איז געווען געשריבן מיט סיקרא, האט ער אויף זיי געשריבן מיט טינט, רבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרווייהו, רבי יוחנן און ריש לקיש זאגן ביידע. חייב שתיים, ער האט עס געטוהן בשוגג דארף ער ברענגען צוויי חטאת'ן, צו אזוי צוויי עבירות, אחת משום כותב, איינס וואס ער האט געשריבן, ואחת משום מוחק, ווייל דא איז דאך מוחק על מנת לכתוב, ער האט אויסגעמעקט די אונטערשטע און ער האט געשריבן די אויבערשטע, ווייל די דיו איז בעסער ווי סיקרא, ווי עט אבער זיין ס'עט זיין פארקערט, סיקרא על גבי דיו, דאס איז נישט קיין כותב, און ס'וועט נישט הייסן קיין כותב אויכעט. דיו על גבי דיו, טינט אויף טינט, סיקרא על גבי סיקרא, פטור, ווייל ער האט גארנישט נישט געשריבן און ער האט גארנישט נישט אפגעמעקט. סיקרא על גבי דיו, אמרי לה חייב ואמרי לה פטור, אמרי לה חייב אנדערע זאגן ער איז חייב, מוחק הוא, דאס קיין כותב קען איך עס נישט רעכענען ווייל בחי' דיו איז א בעסערע כתב ווי סיקרא, אבער מוחק איז דאס, ער האט אויסגעמעקט א, ער האט אויסגעמעקט ווי מען זאגט א בעסערע, אבער זאגן געשריבן קען איך נישט זאגן ער האט דאך געשריבן ערגערע. ואמרי לה פטור, אנדערע זאגן ער איז פטור, מקלקל הוא, ווייל ער האט דאך עס געשריבן ערגער געמאכט איז עס מקלקל, האט עס א דין ווי מוחק על מנת שלא לכתוב, דעריבער איז ער פטור. בעא מיניה רבי שמעון ריש לקיש מרבי יוחנן, האט ריש לקיש געפרעגט פון רבי יוחנן, עדים שאין יודעים לחתום, עדים זײ קענען זיך ניט חתמענען אויף אַ שטר צי אויף אַ גט, מהו שיכתבו להם בסיקרא, צי זאָל מען שרײַבן זײערע נעמען מיט סיקרא, ויחתמו, מען זאָל זיך אויבן חתמענען, צי, זאָגן מיר, כּתבֿ עליון, װאָס זײ שרײַבן מיט טינט אויף דער סיקרא, כּתבֿ איז אַ כּתבֿ, או אינו כּתבֿ, אָדער דאָס איז נישט קײן כּתבֿ. ומלא, האט ר' יוחנן גענטפערט, אינו כתב, ס'איז נישט קיין כתב, מען זאל נישט אזוי א טון. ומלא האט אים ריש לקיש געפרעגט, והלא לימדתנו רבינו, אונזער רבי האט אונז געלערנט, כתב עליון, אין אזיין פאל ווען ס'איז געוועזן דיו על גבי סיקרא כתב לענין שבת, ווייל דו זאגסט דאך אז חייב שתיים וועגן כותב, הייסט עס אז די אויבערשטע כתב איז א כתב? אמר ליה האט ער אים געזאגט וכי מפני שאנו מדמין, ווייל אנו מדמין מיר טוען אפשאצן מיר מיינען אזוי, נעשה מעשה, וויל מען גיין טון א מעשה מקיל זיין, אפילו לגבי שבת, כאטש איך זאג חייב שתיים, אבער אויב ס'וועט קומען צו אונז א מעשה בזמן בית המקדש, וואלט איך זיך נישט פארלאזט אז מען זאל ברענגען צוויי חטאת'ן וואס ס'וועט זיין חולין בעזרה. איתמר, מיר האבן געלערנט, עדים שאין יודעים לחתום, עדים וואס ס'קענען זיך נישט חתמ'נען. רב אמר זאגט רב מקרעין להם נייר חלק וממלאים את הקרעים דיו. ווי פריער איז געווען די גמרא איז דארט געווען א מחלוקת פון רשי מיט תוספות וויאזוי מ'טוט. רשי לערנט אז מ'טוט אונטן צייכענען און זיי טוהן זיך אויף דעם ארויף חתמ'נען, און תוספות לערנט מסרטין מען טוט אויסקראצן אונטן אביסל אין דעם גט אליין, און תוספות לערנט ניין מען נעמט א שטיקל פעיפער און מען טוט אויסשניידן אין דעם פעיפער די נעמען פון די עדות, און דער אויסשניט איז אביסעלע ברייטער ווי ווי די פען, און נאכהער טוהן זיי דאס לייגט מען ארויף אויפן גט, מען פילט עס נישט אן נאר זיי שרייבן מיט זייער האנט, און דעמאלט קאן מען שוין דאס דערקענען, כאטש ס'איז אונטן אונטערגעצייכנט וויאזוי צו שרייבן, אבער דאך, תוס' ברענגט דארט אראפ א ירושלמי, ס'איז דאך מקוה וויאזוי קאן מען דאס מקיים זיין, זאגט דער תוספות אז שהרחיב להם את הקרע, מען האט געמאכט אביסל ברייטער דעם ריס, און תוספות זאגט אז זיין פשט געפעלט אים בעסער, ווייל לויט רשי'ס פשט אז מען טוט צייכענען וואלט געדארפט נישט שטיין מסרטין. נישט מקרעין ושמואל אמר און שמואל זאגט באבר מען טוט נעמען בליי און מען טוט עס אנצייכענען פרעגט די גמרא באבר סלקא דעתך מיט בליי ווי קען מען מעקן והתני רב חייא רב חייא האט דאך געלערנט כתבו מען האט געשריבן דעם גט באבר מיט בליי בשחור מיט קוילן ובשיחור מיט דארטן קנקנתום ווי עס רופט זיך חרתא דאושכפי האט מען דאך געלערנט כשר אז ס'איז כשר הייסט דאך דאס אז מיט אבר איז עס א כתב און אויב ס'איז א כתב איז דאך דא כתב על גבי כתב טויג דאך נישט ביי א גט זאגט די גמרא לא קשיא ס'איז נישט קיין קשיא הא באברא הא במיא דאברא וואסער וואס מ'האט געווייקט אין דעם בליי, דאס איז א גוטע כתב, דאס איז געווארן דארט געלערנט ביי כתבו באבר מיינט מען מיט וואסער וואס אין דעם איז געווייקט בליי, און דאס וואס מיר זאגן מ'זאל אנצייכענען די עדות מיט בליי מיינט מען מ'נעמט א שטיקל בליי, מעטל, מעטל, די בליי, און מ'טוט מיט דעם אויך אנצייכענען, און אויף דעם טוהן זיי חתמ'נען. אביי אמר, אביי זאגט, במי מילין, מען טוט נעמען וואסער וואס מען האט אין זיי געווייקט עפצים, און מיט דעם שרייבט מען. פרעגט די גמרא והתנא רב חנינא, רב חנינא האט דאך געשריבן, כתבו, מען האט געשריבן דעם גט במי טריא, איז וואסער וועלכע, איין פשט איז מי גשמים דארט געווען אין רש"י, ואפצא. מ'האט געווייקט עפצים, כשר, אויב אזוי קען איך דאך פריער ניט שרייבן מיט קיין מי מילין, אז איך זאג אז מען שרייבט באפצא איז כשר איז דאך דאס א כתב, און אז איך וועל אנצייכענען די עדות מיט מי אפצא און נאכער וועלן זיי חתמ'נען איז דאך דאס כתב על גבי כתב, זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. לאמיר נאר זען וואס פאר א סארט פארמעט איז דאס, הא דאפיץ, אויב די פארמעט איז אויסגעארבעט מיט עפצים, איז דעמאלט אויף דעם מאל קען מען ניט שרייבן מיט עפצים, ווייל אין מי מילין על גבי מי מילין, דעריבער קען איך גיין צייכענען מיט מי מילין, און נאך, ווייל די ערשטע איז נישט קיין כתב. הא דלא אפיץ, אז די פארמעט איז נישט אויסגעארבעט מיט עפצים, דעמאלט ווען איך שרייב מיט מי מילין איז דאס א כתב, דעריבער וועל איך עס נישט טארן דא אויפשרייבן, אויף דעם זאלן זיי חתמ'נען די עדות, ס'וועט זיין כתב על גבי כתב. שאין מי מילין על גבי מי מילין, מי מילין טוט ניט שרייבן אויף מ', ס'איז נישט קיין כתב אויף מי מילין, ווייל די טינט איז דער זעלבער קאליר ווי די פארמעט. רב פפא אמר רב פפא זאגט עדות זיי קענען זיך נישט חתמ'נען ברוק מיט שפייעכץ וכן אורי ליה אזוי האט געלערנט רב פפא לפפא תוראה פפא תוראה ער איז געווען א מעקלער פון אקסן האט ער אים געזאגט ברוק והני מילי דאס וואס מיר זאגן מען קען חתמ'נען עדות וואס די עדות קענען זיך נישט חתמ'נען דאס איז נאר בגיטין וועגן עגונה, ווארום אויב און ביז איך וועל געפינען עדות אין דערוויילע וועט ער אוועק גיין לים אדער ער וועט שטארבן זי דארף גיין צו זקוקה ליבם אבל בשטרות אבער ביי אנדערע שטרות לא איז נישט אזוי די דין מען דארף נאכזוכן אזעלכע עדות וואס קענען זיך חתמ'נען דההוא דעבד עובדא בשאר שטרות איינער האט געטאן אזא איין זאך בשאר שטרות, מען האט פריער אונטערגעצייכנט די עדות מיט אזא וועג וואס שטייט דא א אז מען מעג, ונגדיה רב כהנא, און רב כהנא האט אים געגעבן מלקות. תניא כוותיה דרב, האט מען געלערנט ווי רב האט געזאגט אז אויב די עדות קענען זיך נישט חתמ'נען איז מקרעין להם נייר. מיר האבן געלערנט, עדים שאין יודעים לחתום, עדים זיי קענען זיך נישט חתמ'נען, מקרעין להם נייר חלק, און לויט רש"י'ן די טייטש איז אז מען טוט אנצייכענען, לויט תוספות אז מען נעמט א שטיקל פעיפער און מען שניידט אויס די אזוי ווי די פארעם פון די אותיות וממלאים את הקרעים דיו. אמר רבן שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים, ווען ערלויבן מיר צו חתמ'נען עדות וואס זיי קענען זיך ניט חתמ'נען דורך דעם מקרעין להם נייר חלק, נאר בגיטי נשים, צוליב דעם חשש ס'זאל נישט בלייבן קיין עגונה, אבל בשחרורי עבדים ושאר כל השטרות, אם יודעים אויב די עדות ווייסן לקרות צו ליינען ולחתום צו חתמ'נען, חותמין. ואם לאו, און אויב נישט, אין חותמין. פרעגט די גמרא קריאה מאן דכר שמיה, ווער דערמאנט עפעס א ווארט וועגן קריאה, מ'האט דאך פריער נישט געלערנט אז זיי מוזן אליין ליינען? ענטפערט די גמרא חסורי מחסרא ס'פעלט א פאל והכי קתני מען דארף מען אזוי לערנען עדים שאין יודעים לקרות, די עדות קענען נישט חתמ'נען, ליינען קענען זיי נישט, קורין לפניהם, זאלן אנדערע ליינען פאר זיי, וחותמים און זיי חתמ'ן זיך, ושאין יודעים לחתום, אז זיי קענען זיך נישט חתמ'נען, און מקרעין להם נייר חלק, וממלאים את הקרעים דיו. אמר רבן שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים, ווען איז מען מקיל די ביידע קולות, אז אפילו ער קען נישט ליינען, זאל א צווייטער ליינען פאר אים, אפילו ער קען נישט חתמ'נען, זאל מען טון א עצה מיטן נייר, ווען איז דאס גערעדט געווארן? דאס איז נאר בגיטי נשים, משום עגונה, אבל שחרורי עבדים, עס האנדלט זיך צו געבן א שטר שחרור, ושאר כל השטרות, אם יודעים לקרות ולחתום, אויב די עדות זענען אזעלכע זיי קענען אליינס זיך חתמ'נען, חותמין זאלן זיך חתמ'נען, ואם לאו אין חותמין. אמר רב אלעזר האט רב אלעזר געזאגט, מה טעמא דרבן שמעון בן גמליאל, וואס ער זאגט אז דער דין גייט נאר אהן ביי עגונות, ביי גיטין, שלא יהו בנות ישראל עגונות, דעריבער איז מען מיקל ביי גיטין, אבער אנדערע ערטער דארף איך נאכזוכן עדות וואס זיי קענען ליינען זיך חתמ'נען. אמר רבא האט רבא געזאגט, הלכה כרבן שמעון בן גמליאל אז מען איז מיקל נאר ביי גיטין. ורב גמדע משמיה דרבא אמר, רב גמדע אין נאמען פון רבא'ן זאגט, אין הלכה, די הלכה איז נישט ווי רבן שמעון בן גמליאל, אז ס'הייסט אפילו אנדערע ערטער איז אויך גוט, פרעגט די גמרא, ואלא ווי ווער איז דען די הלכה, כמאן ווי ווער, כרבנן, וואס די רבנן זאגן אז ס'איז כשר נישט בלויז ביי גיטין, נאר ס'גוט בשאר שטרות אויכעט. וההוא דעבד עובדא בשאר שטרות, איינער האט געטון דיע מעשה ביי אנדערע שטרות, מען האט צוריסן די פעיפער געמאכט ס'זאל זיי קענען זיך חתמ'נען, ונגדיה רב כהנא, און רב כהנא האט אים געגעבן מלקות, ענטפערט די גמרא, תרגמא, דאס וואס רב גמדא האט געזאגט, אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל איז אקריאה אויף ליינען, דאס הייסט ליינען אויף וועט זיין אויב די עדות קענען זיך חתמ'נען און ליינען קענען זיי נישט איז עס גוט בכל השטרות, דיע מעשה וואס נגדיה רב כהנא איז געוועזן בשאר שטרות וואס האבן נישט געקאנט חתמ'נען. דערציילט די גמרא, קומט דאך יעצט אויס אז ליינען מוז מען נישט קענען רב יהודה מצטער, רב יהודה האט זיך מצער געווען, קרי און ער האט געליינט וחתים און ער האט געחתמעט, ער איז געווען א אלטע מאן און עס איז נישט געווען שווער צו ליינען, ווען ער האט זיך געדארפן חתמען אלס עדות אדער אלס א דיין האט ער זיך מצער געווען מיטן ליינען דעם שטר אבי ער זאל אליין ליינען. אמר ליה האט עולא צו אים געזאגט לא צריכת, דו מוזט אליין נישט ליינען. דהא רב אלעזר מרא דארץ ישראל, רב אלעזר איז געווארן אנגערופן דער בעל הבית פון ארץ ישראל, ער איז געווען א גרעסערע בקי פון אלע זיינע חברים, קרו קמיה מ'האט פאר אים געליינט וחתים ער האט געחתמ'ט, ורב נחמן קרו קמיה ספרי דדייני פאר רב נחמן האבן געליינט די ספרי די יו די ספרי פון דיינים וחתים האט געחתמעט זאגט די גמרא דאס וואס מיר זאגן ס'איז גוט א צווייטער ליינט ודווקא רב נחמן וספרי דדייני רב נחמן וואס רב נחמן איז געווען א דיין באשטימט פון ריש גלותא און איז געווען דער איידעם פון דעם נשיא און פאר אזא מענטש האבן די ספרי מורא

און ער האט נישט געוואוסט וואס ס'שטייט אין דעם שטר, מקרי להו האט ער געמאכט ליינען לשני כותים זה שלא בפני זה במסיח לפי תומו, און ומגבי ביה ממשעבדי, ער האט גובה געווען פון משעבדי, און רש י באווארנט פריער דף י א איז געשטאנען מבני חרי ולא ממשעבדי, אז דארט שטייט אין גמרא, מען האט עס געלערנט אויך מוצאי שבת, יענע וואך מוצאי שבת, א שטרא פרסאה וואס איז געווארן געשריבן, לשון פרסי נעמט מען אפ און לכאורה, דארט מיינט מען אז ס'איז געווען געשריבן פאר הדיוטות, און דא מיינט מען אז ס'איז געווען בערכאות. אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט,

אידן קענען נישט ליינען פערסיש? ענטפערט די גמרא בדידעי, מען מיינט אז זיי קענען. פרעגט די גמרא והא בעינא כתב שאינו יכול להזדייף, און זיי, די אויב ס'איז שוין געשריבן פערסיש איז מסתמא די פארמעט אויך געווען זייערע, און זיי דאס וואס זיי ארבעטן אויס קען מען אויסמעקן און ס'איז נישט קאנטיג אז מען האט אויסגעמעקט. ענטפערט די גמרא בדאפיצן, מען האט אויסגעארבעט מיט אפצן, און ווען מען ארבעט אויס מיט אפצן, ווען מען מעקט אויס איז קאנטיג. והא בעינן צריך לחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונה וליכא, די גמרא זאגט אין דער לעצטער שורה טו איך זיך גארנישט ניט אָפּלערנען, וואָס זאָל איך טון? זאָל איך מאַכן אַז די לעצטע שורה זאָל איך מאַכן זאַכן וועלכע זענען שוין פריער סיי ווי געשריבן? ביי אַ גט למשל איז די צוועלפטע שורה נאָר געשריבן דריי ווערטער, מען טוט עס אויסשפּרייטן ביי דער גאַנצער שורה כדת. משה וישראל, און זיי מאכן דאס נישט, ענטפערט די גמרא בדמהדר, פרעגט די גמרא ואלא מאי קא משמע לן, פריער האב איך געלערנט אז עפעס פעלט אין דעם, גייט איר מיר דערציילן אז כאטש עס פעלט איז עס גוט, אבער אויב דו זאגסט אז ס'איז געווארן מיט אלע תיקונים, און די עדות האבן געוואוסט צו ליינען, און ס'איז געווען כתב שאינו יכול להזדייף, און מ'האט איבערגע'חזר'ט מענינו של שטר בשיטה אחרונה. וואס איז דער חידוש? דכל לשון כשר? אז ס'איז גוט מיט יעדן לשון? תנינא, דאס האבן מיר דאך געלערנט. גט, שכתבו, מ'האט עס געשריבן עברית, ועדיו יוונית, אדער פארקערט מ'האט עס געשריבן יוונית ועדיו עברית, כשר, זעה איך דאך אז ס'איז גוט בכל לשון, זאגט די גמרא אי מההיא הוה אמינא וואלט איך געוואלט מיינען הני מילי בגיטין דאס וואס מ'איז מכשיר אפילו ס'איז געשריבן נישט לשון קודש דאס איז נאר בגיטין, בגיטין משום תקנת עגונות דעריבער איז מען מקיל.

ער האט געגעבן דער פרוי א שטיקל פאפיר וואס איז גלאטיג, מען זעט אויף דעם גארניט ניט קיין שריפט. די גמרא איז מדייק דאס לשון אז ס'רעדט זיך נייר, נישט קלף, נישט א שטיקל ליידיגע פארמעט, נאר א שטיקל פאפיר, וועלן ווייטער זען פארוואס מען דארף זאגן נייר. ואמר לה, און ער האט געזאגט צו איר, הרי זה גיטך, דאָס איז דײַן גט. מגורשת, זאָגן מיר, זי איז געגט. הערט אַ מעשׂה, איך זע נישט קײן אותיות. זי איז געגט. חיישינן כ'האָב מורא. שמא במי מילין כּתבֿו. טאָמער דאָס איז געװאָרן געשריבן מיט מי מילין. דעריבער שטייט שוין דא נייר, ווייל אויב ס'זאל זיין פארמעט, און פארמעט ווערט דאך אויסגעארבעט מיט אפצן, מיט מילין, האבן מיר דאך געלערנט עמוד א', אין מי מילין על גבי מי מילין. נאר דא אויף דעם פאפיר אז מ'שרייבט מיט מי מילין איז עס א כתב. אבער דא אויף וואס איז געווען דער פאל? זי גיט א קוק, זי זעהט ס'גארנישט נישט געשריבן. דאך איז זי געגט, ווייל אפשר האט מען עס געשריבן במי מילין. יעצט ווען איך גיב א קוק אין גט זע איך ס'איז נישט דא די ווערטער, ס'איז גארנישט נישט דא, איז זאגן מיר קען זיין אז פריער איז געוועזן דארטן ווערטער, זאגט די גמרא מיתיבי וועל איך דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט הרי זה גיטך, איינער זאגט צו דער פרוי דאס איז דיין גט, ונטלתו, זי האט עס גענומען, וזרקתו לים, זי האט עס אריינגעווארפן אין ים, ווען? נאכדעם ווי זי האט עס גענומען, או לכל דבר האבד, או לאור, אדער אין פייער, או לכל דבר האבד, אדער זי האט עס אריינגעווארפן אין יעדן ארט ווי דאס קען ווערן פארניכטעט. וחזר ואמר און נאכדעם זאגט ער, ס'נישט געוועזן קיין גט, שטר פסים הוא, ס'געווען א שטר פון איבערבעטן, איינער גייט צו צו זיין חבר, ער זאגט אים, שרייב מיר א שטר אז דו ביסט מיר שולדיג אזויפיל און אזויפיל געלט, ממילא אז איך וועל ווייזן אז מ'איז מיר שולדיג אזויפיל געלט, וועלן מענטשן האבן, וועל איך האבן קרעדיט. כדי מ'וועט זען איך בין א עושר, עס קומט מיר ביי דיר אזויפיל געלט. אדער שטר אמנה הוא, שטר אמנה הייסט אז די א שטר, איינער טוט שרייבן דעם שטר, דער לוה האט געשריבן דעם שטר, אז דער מלווה ער האט געליגן געלט ביי דעם און דעם, און ער טראסט אים, ער גיבט אים איבער די געלט נאך איידער ער טוט ביי אים לייען, ס'זאל זיין ביי אים גרייט. ער וועט אים נישט מאָנען, סײַ ער גלייבט אים, אמנה, ער גלייבט אים, ער וועט אים נישט מאָנען, נאָר ער וועט אים לײַען און ער האָט איבערגעגעבן דעם שטר. זאָגן מיר, מגורשת, די פֿרוי איז געגט, ולא כל הימנו לאוסרה, ער האָט נישט דעם כּוח, ער זאָל איר אַסרן, ער זאָל הייסן אשת איש. ווייזט אויס פון דעם טעמא דאיכא כתב דא רעדט זיך אז מ'האט געזעהן ס'איז געווען עפעס געשריבן הא אבער ליכא כתב אז ס'איז געווען א גלאטיגע שטיקל פעיפער לא וויל איך נישט זאגן אז זי איז מגורשת ווייל אויב איך זאל לערנען אז ביי גלאטיגע פעיפער זאגן מיר אויכעט זי איז געגט דער תנא גייט דאך מיר דערציילן א חידוש קען ער דאך מיר דערציילן א גרעסערן חידוש, אז אפילו ביי א נייר חלק זאג איך אויך אז זי איז געגט, און ווען איך זעה ער כאפט אן אזא פאל וואס כתב איז דא נאר מען ווייסט נישט וואס דער כתב איז, דעמאלט הרי זו מגורשת, ווייזט אויס ווי ס'וועט אבער זיין אז די פאפיר איז געווען גלאטיגע, איז זי נישט געגט. ענטפערט די גמרא, ביסט גערעכט, אויב ס'זאל זיין אינגאנצן א נייר חלק, און איך ווייס נישט צו ס'איז עפעס געשריבן, איז זי טאקע נישט געגט. נאר כי קאמר שמואל, דאס וואס שמואל האט פריער געזאגט, חיישינן שמא במי מילין כתבו, דבדקינן ליה, איך בין עס בודק במיא דנרא. דא רעדט זיך מיא דנרא, רש"י זאגט אז מען מיינט אז איין סארט פארב, א ספעציעלע, וואס אויב מען טוט דאס אנשמירן אויף דעם ארט וואס איז פריער געשריבן מיט מי מילין און די מי מילין האבן איינגעזאפט, טוט יעצט ארויסקריכן די מי מילין. דער מאירי זאגט אז אויב מען שרייבט מיט מי מילין נאכער טוט מען נעמען די שאלן פון רימונים, פון מילגרוימען, און מען טוט דאס קאכן, מען מאכט פון דעם אזא איין סארט פארב, איז די פארב מען טוט שמירן אויף די מי מילין, געבט ארויס די מי מילין. איז אזוי, אי פליט, אויב סגעבט ארויס די אותיות, פליט, געבט ארויס די אותיות, איז עס דאך א גט, ואי לא פליט, און אז געבט נישט ארויס די אותיות, לאו כלום הוא איז עס גארנישט, איז זי בכלל נישט געגעט. פרעגט די גמרא, וכי פליט אפילו ווען יעצט איך וועל נעמען מיט מיא דנרא וועט ארויסקומען די אותיות מאי הוי, פארוואס וואס איז דעמאלט, פארוואס זאל זי זיין געגעט, אפשר השתא הוא דפליט, יעצט דא איז עס ארויסגעקראכן. אבער דעמאלט ווען מ'האט איר געגעבן, דעמאלט איז געווען איינגעזאפט, און אויב דעמאלט בשעת נתינה איז עס געווען נבלע, איז דאך דעמאלט נישט געווען קיין גט. ענטפערט די גמרא, שמואל נמי חיישינן קאמר, שמואל זאגט, כ'האב מורא שמא לא נבלעו יפה. די טייטש איז אזוי, נישט שמואל זאגט אז ס'איז זיכער א גט, כ'קען נישט זאגן ס'איז זיכער א גט, קען זיין בשעת נתינת הגט זענען די אותיות געווען איינגעזאפט איז דאך נישט געווען קיין כתב, און אויב נאר זאג אז כ'האב מורא טאמער ס'איז ארויסגעקומען די אותיות. לגבי דעם דין אז אויב דער מאן איז געשטארבן איז ער אסור צו א כהן, אויב זי איז א יבמה איז איז חולצת ולא מתיבמת, ווייל זי איז א ספק גרושה, אבער גיין חתונה האבן אויפן סמך פון דעם גט טאר זי נישט. אמר רבינא, האט רבינא געזאגט, אמר לי אמימר, אמימר האט מיר געזאגט, הכי אמר מרימר משמיה דרב דימי, אזוי האט געזאגט מרימר אין נאמען פון רב דימי, הני בי תרי דיהיב גיטא קמייהו, די צוויי עדי מסירה פאר וועמען מען גיט איבער דעם גט, צריכי למיקרייה, דארפן זיי ליינען דעם גט. גט דארף זיין באלד אז מען זאל אים קענען ליינען. זאגט די גמרא מיתיבי, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, דו זאגסט מען דארף אפליינען דעם גט, מיר האבן געלערנט אז איינער זאגט צו א פרוי הרי זה גיטך דאס איז דיין גט, ונטלתו זי האט גענומען דעם גט, וזרקתו לים זי האט אים אריין געווארפן אין ים או לאור אדער אין פייער, או לכל דבר האבד אדער זי האט אים אריין געווארפן אין אנדערע ארט וואס איז געווארן פארניכטעט וחזר ואמר נאכדעם זאגט ער. שטר פסים הוא, ס'איז נישט געווען קיין גט, נאר ס'איז געווען א שטר וואס איך האב געבעטן איינעם ער זאל שרייבן אז ער קומט מיר א סכום געלט כדי איך זאל הייסן א עושר, אדער שטר אמנה הוא, דאס איז געווען א שטר וואס איינער וויל לייען ביי מיר געלט, האט ער מיר געטראסט דעם שטר. איז דער דין מגורשת זי איז גע'גט ולא כל הימנו, ער האט נישט דעם כח לאוסרה אז ער זאל איר אסר'ן אלס אשת איש. ואי אמרת, אויב דו זאגסט צריכי למיקרייה אז די עדות דארפן ליינען, האבן זיי דאך שוין זיכער געליינט דעם גט, בתר דקריוה און נאכדעם די עדות האבן געליינט מי מצי אמר לה הכי קען ער דען דאס איר זאגן. איז דאך א פשי, וואס הייסט אז ער זאגט ס'איז געווען שטר פסים, וואס הייסט אז ער זאגט ס'איז שטר אמנה, און ווייזט דאך אויס פון דעם אויך אז דא רעדט זיך אז מען האט נישט געליינט, וואס האסטו פריער געזאגט אז די עדי מסירה מוזן ליינען דעם גט, זאגט די גמרא דא רעדט זיך טאקע מען האט געליינט, איי דו פרעגסט מיר די שאלה ווי קען ער טענה'ן שטר פסים? לא צריכא דא רעדט זיך דבתר דקריוה נאכדעם ווי די עדי מסירה האבן געליינט עייליה לבי ידיה האט ער אריין גענומען דעם גט דארט אין זיינע הענט ואפקיה און האט אים ארויס גענומען און יעצט טענה'ט ער אז ער האט נישט געגעבן דאס וואס מען האט געליינט נאר ער האט געגעבן שטר פסים צו שטר אמנה. מהו דתימא וואלט איך געוואלט מיינען חלופי חלפיה אז ער האט איבערגעביטן, ער האט טאקע געגעבן שטר פסים און שטר אמנה, קא משמע לן לאזט ער מיר הערן כ'האב נישט קיין מורא און איך זאג זי איז גע'גט. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא גברא, ס'איז געווען א מענטש דזרק לה גיטא לדביתהו, ער האט געווארפן א גט צו זיין פרוי לביני דני, צווישן די פעסער, די עדות האבן געזען ווי ער ווארפט דעם גט צווישן די פעסער. אשתכח מזוזתא. נאכער איז מען געגאנגען זוכן צווישן די פעסער, האט מען געזען ס'איז נישט קיין גט, ס'איז א מזוזה. זעט אויס אז דא איז אויך אזוי געוועזן, מ'האט פריער געליינט א גט, און ער האט און ער האט עס אריינגענומען ביי זיך באהאלטן, און נאכער אז ער האט אויסגעטוישט איז שטענדיג זאגט מען דאך אז איך האב נישט קיין מורא, ער האט אויסגעטוישט אמר רב נחמן, האט רב נחמן געזאגט מזוזתא ביני דני לא שכיחא, צווישן די פעסער איז דאך דארף דאך נישט זיין קיין מזוזה, און אויב כ'האב דארט געפונען א מזוזה איז א סימן אז וואס האט ער צו איר געווארפן? א מזוזה, נישט קיין גט. והני מילי דאס איז נאר גערעדט געווארן דאשתכח חדא אז מ'האט דארט געפונען איין מזוזה, אבל אבער ב' וג' איך האב געפונען צוויי מזוזות. צו דריי מזוזות, און ער האט געווארפן, איין זאך האט ער געווארפן, און איך ווייס נישט וואס ער האט געווארפן, צו א גט צו א מזוזה, דעמאלט זאגן מיר, מדהא הואי, ס'איז דאך, כ'מוז דאך זאגן אז ס'איז דארט פון פריער געווען א מזוזה, הא נמי הואי, די וואס כ'האב געפינען איז אויך דארטן געוועזן, און ער וואס האט געווארפן א גט, איי איך געפין דאך נישט דעם גט, די עכברים האבן אים צוגענומען.